וועסט נאך קומען אונז בעטן. דיין דעיוו איז שוין אין האספיטעל! ער מיינט אז דעיוו אין האספיטעל. סעם האט פריער ארויסגעטריבן אלע ארבעטער, נאכדעם האט ער ארונטערגעטריבן מאניס מיט איסאק'ן. איסאק האט עפעס געוואלט זאגן סעמ'ען, נאר סעם האט אים געטון א שטופ ארויס דורך דער טיר. און אליין האט סעם געטאן א קוק אויף דזשעיקאבסן און א שאקל געטאן מיט זיין קאפ מיט פיל שנאה און איז אויך פון שאפ אינדרויסן ארויסגעלאפן. דזשעיקאבס איז געבליבן אליין אין שאפ. הענט און פיס האבן ביי אים געציטערט. ער האט געפרואווט אויפהייבן די איבערגעקערטע מאשין און עס איז איז נישט געווען גענוג כח אין אים דאס צו טאן. ווייסער שניי. דער ערשטער שניי איז אויסגעפאלן ביינאכט, און מאניס איז אויפגעשטאנען גאנץ פרי און האט דערזען די בלויע ווייסקייט דורך זיינע פענסטער. די שאליוואנעס פון די פענסטער זענען געווען אויסגעבעט מיט שניי, און דאס שטריקל אויף וועלכן שעווע הענגט גרעט איז אויך געווען אויסגעבעט מיט שניי. מאניס האט זיך שטארק דערפרייט און א בארוועסער און נאך נישט קיין אנגעטוענער איז ער צוגעלאפן צו דעם פענסטער און ארויסגעקוקט אינדרויסן. צום אלעם ערשטן האט ער אראפגעקוקט אויף דער גאס און דערזען אז די גאס איז אינגאנצן אויסגעבעט מיט שניי. דערנאך האט מאניס א קוק געטאן אויף די שטיבער וואס זענען געשטאנען אקעגן זיינע פענסטער, די דאָזיקע שטיבער זײַנען געװען אין גאַנצן אײַנגעטונקען אין שנײ. װוּ עס איז נאָר געװען ערגעץ אַ פּיצל אָרט אױף אָנצושפּאַרן, האָט דער שנײ זיך דאָרט אַנידערגעלײגט, אױף שטריקעלעך, אױף געזימסן, אױף קאַרבן פֿון די ציגל, אױף די אײַזערנע גאַניקעס. און עס איז געװען אַזױ שטיל אין דרױסן, אַזױ װי אַ שטײגער די גאַנצע גאַס װאָלט געגאַנגען אין פֿעדערנע װײכע שטעקשיך אָנגעטאָן. מאניס האט זיך נישט געקאנט קאנטראלירן, ער האט געגעבן א געשריי, שעווע! שטיי אויף און זעה וואס פאר א שניי עס האט אנגעשאטן! שעווע האט זיך אויפגעכאפט פון שלאף און זיך אויפגעזעצט אין בעט און מיט ביידע הענט געריבן אירע אויגן. וואס? א שניי? זיך געלייגט שלאפן נעכטן איז געווען אויסגעשטערנט און אט האסטו דיר גאר א שניי! פון וואנען האט ער זיך גענומען? פון וואנען? פון הימל! גיי נארסט מיך אפ! האט שעווע נישט געוואלט גלייבן, כאטש זי האט שוין געזען אז עפעס שיינט אינדרויסן א ווייסע בלויקייט. גיי אראפ און טוה א קוק, נאר איינע! ווילסט מיר נישט גלייבן, גיי אליין אראפ און טוה א קוק! איז וואס איז אויף דיר די גדולה? ווער פרייט זיך דען? האט מאניס געפרואווט באהאלטן זיין פרייד מיט דעם וואס ער האט אנגעהויבן אנצוטאן זיך. איצט וועט זיין א שיינע חתונה האט שעווע געזאגט און באלד חרטה באקומען. האב געמיינט וואס וועלן מיר טון אין אזא שניי, קיין קאלאשן האבן מיר ביידע נישט. וועק נאר אויף איציקלען מאניס און זאל ער אויך זען וואספארא שניי עס איז אויסגעפאלן. גערעכט. כ'וועל אים באלד אויפוועקן, האט מאניס זיך מחיה געווען מיט דעם וואס שבע פרייט זיך אויך מיטן שניי. איך האב דיר נאך נעכטן געזאגט אז איך שמעק אין דער לופטן אז עס וועט גיין א שניי, און קאלאשן מכח קאלאשן וועלמער א טראכט טון שפעטער. מאניס האט זיך דערווייל אנגעטון און איז אריין אין צווייטן צימער און אויפגעוועקט איציקלען. שטיי אויף איציק, א געוואלדאוונע שניי איז געפאלן! טאק! נאך ווי אזוי? ווען? ווען ווייס איך נישט, נאר ער ליגט שוין, גיי גיב א קוק, ער איז נעכטן אהיים געקומען שפעט און אפילו נישט קיין סימן פון שניי, גאטס וואונדער, דער שניי איז שוין דא און האט אלץ איינגעדעקט א שניי מען באדארף א קוק טון, האט איסק זיך געטון א הייב אויף פון בעט און איז כמעט ווי אריינגעשפרונגען אין זיינע הויזן מיט ביידע פיס, און אזוי גיך ווי ער איז שוין געווען מיט ביידע פיס אין די הויזן איז ער אוועק געלאפן מיט די בארוועסע פיס צום פענסטער א קוק צו טון אויף דעם שניי, ער האט געטון א שפרונג פון פרייד און איז צוריק אריין צו זיך אין צימער, עס האט אים נישט גענומען זייער אסאך צייט צום אנטון. באַלד איז די באָבע שעװע אױך אױפֿגעשטאַנען, און שטוב איז געװאָרן װאָס אַ מאָל װײַסער און ליכטיקער. דאָס װײַסקײט האָט אין זיך אָפּגעשפּיגלט דעם בלאַסק פֿון שנײ. עס האָט געבלענדט אין די אױגן און אַלץ אין שטוב האָט אױסגעװיזן װי פֿאַרשנײט. אין שטוב איז געװען אַ ביסל קאַלט, און אײדער שעװע האָט אײַנגעהיצט אין אױװן און אײדער דאָס פֿײַער אין אױװן האָט זיך צעברענט, זײַנען אַלע דרײַ אַרומגעגאַנגען און געציטערט. און פונדעסטוועגן האט מאַניס זיך נישט געקאָנט איינהאַלטן און אויפגעעפנט דאָס פענצטער און אָנגענומען אַ פולע האַנט מיט שניי און צוריק פאַרמאַכט דאָס פענצטער. מיט פולע הענט מיט שניי האָט זיך מאַניס אַנידערגעשטעלט ביים טיש און גענומען ערשטנס און אַ שמעק געטאָן צום שניי. דערנאָך האָט ער מיט צוויי פינגער גענומען אַביסל שניי און צווישן די פינגער דעם שניי געריבן און געלאָזט אים זיך צעשמעלצן. וואָס טוסטו, מאַניס? וואס איז דאס פאר א נייעס ביי דיר? האט שבע געוואלט וויסן, שניי, וואס איז דאס פאר א נייעס ביי דיר? הע, שניי צו שניי איז נישט גלייך, שמייכלט מאניס און שאקלט מיט זיין קאפ און נעמט בשעת מעשה נישט אראפ זיינע אויגן פון דעם ביסל שניי וואס ער האלט אין זיין האנט. דיר דאכט זיך אז שניי איז שניי? ניין, מיר דאכט זיך אז דער היגער שניי איז גאר אן אנדערער. דאס איז אן עכט אמעריקאנער שניי. אט גיב א קוק. דו איציקל, מעגסט אויך א קוק טון, זעהסט? איסאק איז צוגעקומען נאנט און געקוקט. ער האט גארנישט געזעהן קיין שום חילוק אין דעם אמעריקאנער שניי, אבער ער האט נישט געוואלט פארשעמען זיין זיידן, ער האט געזאגט, זע נאר, איז דער אמעריקאנער שניי אן אנדערער? נו, וואס האב איך געזאגט? איך זאג אז דאס איז אן אנדער מין שניי, א גרויפלדיגער. הע, דאכט זיך א גרויפלדיגער, אבער די שטיקלעך זענען נישט קיילעכדיג, זיי זענען פירעקיגע, און קוק נאר אן ווי ער האלט זיך, ער וויל גארנישט צעלאזן זיך. עס איז אן אנדער מין שניי. אזא שניי ווען ער ווערט פארפרוירן, וועט ער שוין ליגן און ליגן און ליגן. אט האסטו דיר אמעריקע. נעם בעסער און עפן דאס פענסטער און ווארף ארויס דעם שניי, בעט זיך שבע ביי מאנישן. וואס ארט עס דיר? איך וויל וויסן צו עס איז דא פאראן אן אנדער מין שניי צו נישט. און ווען ס'איז חלילה נישטא, לאכט שבע, אויך נישט קיין אומגליק. שניי איז געזונט, מישט זיך אריין איסאק. שניי איז זייער א געזונטע און פריידיגע זאך. א מענטש פרייט זיך מיט שניי, מיך ווייס איך נישט נאר עס דערפרייט נאר מיך דערוועקט דער שניי צו אלערליי שיינע זאכן, עס ווערט מיר ליכטיג אין די אויגן און איך ווער א בעסערע מענטש, אזוי מסתמא מיט איטלעכן. מעגסט זיך נעמען א פאר מיט דיין זיידן, לאכט שבע, קום איציקל וועלן מיר טרינקען טיי און ארויסגיין אין גאס. ניין זיידע, איר קאנט זיין אינדערהיים, כ'וועל אליין ארויסגיין און טון א קוק וואס דארטן טוט זיך. און מיך באדארף מען נישט? פרעגט מאניש און עס פילט זיך אין זיין טאן אז ער איז נישט צופרידן צו בלייבן זיצן אין שטוב, אויב מען וועט אייך באדארפן וועט מען אייך רופן. איציקל איז אוועק באלד נאך טיי. דער שניי איז נישט געווען קיין זייער טיפער, אבער איסאק האט געפילט זייער נישט באקוועם מיט זיינע איידעלע שיך אין שניי. די קעלט איז דורכגעגאנגען ביז צו די ביינער. איסאק האט נישט געקאנט זיך אנזעטיגן מיט דער ווייסקייט. איבער די גאסן זענען געלאפן לאנגע שטעגן אויסגעשניטען אין שניי, די שטעגן זענען שוין געווען שווארץ מענטשן זענען געגאנגען צו אין איינציקווייז איבער די שטעגן, ווייסע פעלדער מיט אויסגעטראטענע שטעגן און שורות מענטשן שאקלען זיך און וויגן זיך איבער די שטעגן. איסאק איז צוגעקומען צו דזשייקאב'ס פאבריק פון העמדער, אינדרויסן ביי די פאבריק זענען געשטאנען די ארבעטער פון פאבריק, זייערע פענעמער שטארק באלאדן מיט זארג און אומרואיגקייט. גוט מאָרגן, קינדער! האָט איסאַק צו זיי אויסגעשריגן מיט פֿריילעכקייט. גוט מאָרגן! באַלד זײַנען אַלע געשטאַנען אַרום איסאַקן. וווּ איז דער זיידע? איך האָב אים געבעטן, אַז ער זאָל זיצן אין דער היים. גלײַך געטאָן. און וואָס וועט זײַן? און וואָס וועט זײַן? מע וועט שטיין און היטן דזשייקאָבסן. וווּהין ער גייט, דאַרף מען אים נאָכגיין. איז ער שוין הײַנט אַרויסגעגאַנגען פֿון זײַן פֿאַבריק? דערווײַל נאָך נישט. מיר וועלן אים ווײַזן. נאָר זיך האַלטן אין אײנעם, בעט זיך איסאַק. װער עס װעט זיך אָפּרײַסן, װעלן מיר אָפּרײַסן די קישקעס, זאָגט סעם דער הױכער. אין דער גאַס, װוּ די העמדע-פֿאַבריק איז געװען, האָבן מענטשן גערױמט שנײ. מיט קוטשערעס און מיט לאָפּעטעס זײַנען מענטשן געשטאַנען און אַװעקגערײניקט דעם שנײ פֿון די שטיבער. די זון איז אױפֿגעגאַנגען און געװאַרעמט דעם שנײ. פֿון די קאַרניזן און דעכער האָט געטריפֿט דאָס װאַסער, טראָפּנװײַז, און די טראָפּנס האָבן זיך מיט קראַפֿט און ריטם אָפּגעשלאָגן אָן שטײנערנעם טראָטואַר. פֿײגל האָבן זיך געפֿרײט, טױבן װײַסע און געפֿלעקטע זײַנען אַרומגעפֿלױגן איבער די דעכער, און קינדער האָבן זיך געשפּילט אין שנײ און געשריגן אױף אַלערלײ קולות, און אַלץ אינאײנעם האָט זיך אױסגעמישט אין אײן פֿרײלעכן האַרציקן געפּילדער. א ייִדענע, אײַנגעוויקלט אין א טערקישן שאַל, איז צוגעקומען צו דעם אָרט, וואו די אַרבעטער פֿון דזשייקאָבס פֿאַבריק זײַנען געשטאַנען. איר אַלט פּנים איז געווען בלוי און ביינערדיק. זי האָט געפֿרעגט, וואָס איז דאָ, עמעצער געשטאָרבן? דאָס וואָרט געשטאָרבן האָט זי אויסגעזונגען און אויסגעצויגן. דערווײַל נאָך נישט, באָבעשי, האָט סעם דער הויכער געזאָגט און געטאָן א וואונק מיט איין אויג צו זײַנע חברים. עס האַלט שמאָל, האָט די ייִדענע ווידער אַ מאָל געצויגן אירע ווערטער, זייער אַזאַ שיינער טאָג, האָט די ייִדענע געזאָגט מיט אַ קרעכץ און איז געבליבן שטיין און אויפֿגעהויבן מיט פֿיל מי איר קאָפּ אין דער הייך צו די הויכע שטיבער. עס זײַנען דורכגעגאַנגען מענטשן, ווער עס האָט זיך אָפּגעשטעלט און ווער נישט,

אויף אלעמענס פנימער ליגט אויסגעגאסן א טרויער, דער שמועס צווישן די גרופעס מענטשן איז כמעט איינער און דער זעלבער, עס האנדלט זיך וועגן דעם טרויעריגן מזל פון אן אומבאוואוסטן מענטש וואס האלט ביים שטארבן אדער איז שוין געשטארבן. דאס ראד פון נייגעריגע מענטשן ווערט גרעסער און גרעסער. דערווייל האט דזשעיקאבס דערזען דורך זיינע פענסטער וואס עס טוט זיך אין גאס, האט ער זיך מיישב געווען אז איצט איז די צייט ווייל עס איז אזא טומל אין גאס אז ער זאל זיך ארויסכאפן פון שטוב. אבער אזוי גיך ווי ער איז ארויס פון שטוב האבן אים די ארבעטער דערזען. דזשעיקאבס לויפט און די ארבעטער לויפן נאך אים. די נייגעריגע מענטשן זעען ווי מענטשן לויפן נאך איינעם, לאזן זיי זיך אויך נאכלויפן, ווער עס שפרינגט אויף בערג מיט שניי און ווער איבער יענעמס קאפ. די אידענע אין טערקישן שאל פאלט אנידער אין שניי אריין. עס דאכט זיך איר אויס אז זי איז אראפגעפאלן אין א טיף טיפן גרוב, זי וויל זיך אן עפעס אנכאפן, זי כאפט זיך אן מיט ביידע הענט אן דעם ווייכן שניי, דער עולם נייגעריגע מענטשן לויפן פארביי, דער געפאלענער אלטיטשקער, מען פרובט זי אויפהייבן, זי שטעלט זיך אויף די פיס, זי איז אויסגעשמירט פון קאפ ביז די פיס מיט שניי. און דערווייל לויפט דזשעיקאבס איבער דער גאס, און זיינע ארבעטער לויפן אים נאך און א טשערעדע מיט מענטשן נאך זיי. סעם דער הויכער מיט זיינע לאנגע פיס יאגט אן דזשעיקאבסן און שטעלט זיך אוועק מיט צוויי צעשפרייטע פיס אזוי ווי אן אפענע גרויסע שער מיט צוויי שפיצן אריינגעשטעקט אין דער טיפער ערד. וואוהין גייסטו ברודערל? מיינע ביזנעס נישט דיינע. עס איז יא מיינע שרייט סעם, וועל איך דיר נישט זאגן. וועסט יא זאגן, כ'וויל נישט. וועסט יא. הייבט סעם א האנט. איסאק וועלכער איז שוין אויך געווען דערביי נאנט האט צוגעהאלטן סעם'ס אויפגעהויבענע האנט. סעם האט זיין האנט אויסגעריסן און זי אראפגעווארפן מיט דער שווערקייט פון א האמער אויף דזשעיקאבסן. איצט וועסטו שוין זאגן. דזשעיקאבס האט זיך געטאן א בויג מיט ביידע פיס און עס האט אויסגעוויזן אז אט באלד פאלט ער, אבער ער איז נישט געפאלן. געוואלד! אידן! האט דזשעיקאבס אנגעהויבן צו שרייען און מיט זיינע אויגן געווארפן אין אלע זייטן, געוואלד! אידן! מען וויל הרג'ענען א טאטן פון קינדער! עס איז געווען א מאדנער געשריי, און עס האט אפגעקלונגען אין דער שנעאיקער לופט אזוי ווי דאס געשריי אין א טיפן וואלד. וואס איז דאס? גארנישט! שרייט סעם דער העכער. מען וויל מיך הרג'נען! וויינט דזשעיקאבס. פארוואס? עס איז א סטרייק! או, א סטרייק! וואס האט איר געוואלט פון אים? ער סקעבט מסתם? ניין, דאס איז דער באלעבאס אליין באגראבט אים. ניין. און אז א באלעבאס איז וואס? געוואלד, אידן, מ'וויל מיך הרג'נען! שרייט דזשעיקאב. וועסט זאגן וואוהין דו גייסט צי ניין? הייבט סעם די האנט זיינע און לאזט זי שווער אראפ אויף דזשעיקאבסן, אבער פון דעם גרויסן טומל און פון דעם וואס עס איז זיך אנגעלאפן אזא גרויסער עולם, ווייסט שוין סעם נישט וואס ער טוט, זיין האנט הייבט זיך און פאלט, אבער זי טרעפט נישט קיינעם, אלעמאל כאפט עמיצער פון עולם אן סעם'ס האנט, און דער שווערער קלאפ גייט אוועק א פארלוירענער. עס איז אזא מישמאש פון קולות. פארוואס עפעס שלאגן? מיט גוטן איז בעסער. נאר מיט פעטש אין אזא קעלט ארויסטרייבן ארבעטער, עס איז א רציחה, און הרג'נען א מענטש מעג מען? געוואלד אידן מען וויל מיך הרג'נען! שרייט נאך אלץ דזשעיקאבס. אין זיין קול הערט זיך די צעשראקנקייט פון א מענטש וואס ווערט באפאלן פון גזלנים אין א פארווארפן ארט. עס זעט אויס אביסל חוזק'ליך אז א מענטש זאל אזוי שרייען אינמיטן העלן טאג אינמיטן גאס. דא און דארט טוט איינער אדער אן אנדערער א צעעפן דאס מויל און לאכט ברייטלעך און מיט פיל הנאה פון דזשעיקאב'ס געשריי. ווער איז דער וואס שרייט? א באס! א באס? ביי אים סטרייקט מען. אזוי. טפו! שפייט אויס א פארזארגטע אויסגעגעלטע פרוי אין נישט זייער קיין ווארעמע קליידער און איר גאנץ וועזן ציטערט פון קעלט און זי האט ווייזט אויס שטארק הנאה פון דעם וואס זי שפייט אויס און זי באגלייט יעדעס ווארט אירס מיט א שפיי. א באס? טפוי! א סטרייק? טפוי! א כאלערע אויף זיי? טפוי! און איר דארע פיגור ווערט העכער. זי ציטערט פון דער קילער לופט אינדרויסן, און אין אירע אויגן איז דא א סך שפיזלדיגער גיפט. מען דארף זיי אויסרוימען פון דאנען. צעלייגט זיך דא און זייגן דאס בלוט פון אונזערע קינדער. צענעמט א פרוי ביידע הענט, און מיינט מיט דעם צו באווייזן ווי אזוי די בעלי בתים פון די פאבריקן זייגן דאס בלוט פון אירע קינדער. אייערע קינדער ארבעטן? פרעגט אן אנדער פרוי ביי דער וואס צענעמט די הענט. מיינע קינדער דאנקען גאט ארבעטן נישט. וואס דען טוען אייערע קינדער? מיינע קינדער זענען אליין באסעס, אזוי, דאנקען גאט אליין באסעס, און מאכן אויס גוט, דאנקען גאט, און איר האט קינדער אין אמעריקע, דאנקען גאט אכט, זאלן זיי מיר געשענקט זיין, אכט, אכט, פינף זין און דריי מיידלעך, און וואס טוען זיי, ארבעטן. אוי, אלע ארבעטן? דאנקען גאט זיי ארבעטן, וואס דען האט איר חלילה געוואלט זיי זאלן נישט ארבעטן? גאט באוואר ווער וויל אלע ארבעטן און ברענגען אהיים פיידע אלע וואך פונקט צו דער מינוט, ציט די פרוי צונויף אירע ליפן און איר מויל ווערט אזוי קליין ווי א מינוט אויפן זייגער איז ער קליין. און וויפיל איז דער שיעור אז קינדער זאלן ארבעטן? קען שוין די אנדערע פרוי נישט אויסהאלטן פון דעם געפיל פון קנאה. וואס הייסט וויפיל? זאגט די מאמע פון די אכט קינדער מיט א שמייכל, מען וועט ארבעטן ביז מען וועט צונויפלייגן א פעני, און נאכדעם וועט מען גיין אין ביזנעס. וואס מיינט איר מיר זיינען גרינע? מיינע קינדער זענען שוין לאנג אין ביזנעס קען די אנדערע פרוי נישט אויסהאלטן און זי פילט ווי זי וועט באלד פלאצן פון קנאה איז טאקע אייך וואויל? וואס דען אייך איז וואויל? מיר איז בעסער פון אייך? אט דא איז אייך בעסער ווייזט די אנדערע א פייג נעמט עס אהיים צו אייער מאן דו פאסקודסטווע

איך וואוין דאנקען גאט אויף גרענט סטריט, שרייט איינע, ס'א ליגן, דיך וועט מען אויף גרענט סטריט נישט אריינלאזן, טפוי אויף דיין קאפ, אויף דיין קאפ. וואס עס איז געשען ווייסט קיינער נישט, מען זעט נאר ווי איין פרוי מיט א שווערן קויש אין אירע הענט גייט אין טיפן שניי און שפייט, און א צווייטע פרוי אויך מיט א שווערן קויש גייט אין אן אנדער ריכטונג און שלעפט די פיס אין שניי און שפייט. וואס איז דאס, ווייבער? אומזיסט? ווער ווייסט? ס'א דאגה ביי ווייבער, זאגט פילאסאפיש א איד מיט א גרויער שוין לאנג נישט געשוירענע בארד אויף זיין פנים און טולעט זיך טיף אין זיין אפגעטראגענעם ווינטער מאנטל, אזא פאלקא די ווייבער, הוסט אונטער א צווייטע איד און קען נישט אפכאפן דעם אטעם, און יעדעס ווארט קומט ביי אים ארויס מיט א כארכל, אבער ווי עס ווייזט אויס גייט אים אין לעבן צו צייגן דאס וואס ער וויל זאגן, און ער הוסט און שנייצט די נאז זיינע גלייך אין שניי אריין.

אינדרויסן איז דערווייל געווען זייער שיין, די זון האט זיך געשפילט אויף א ריינעם בלויען הימל, עס איז געווען שטארק ליכטיג, אזש צום פארבלענדט ווערן. דער שניי איז צוביסלעך צעגאנגען געווארן, וואסער האט געגאסן פון אלע שטיבער פון דעם צעלאזטן שניי, די לופט האט געשמעקט מיט אזא מין שארפן ריינעם ריח וואס איז זייער זעלטן, דער ריח פון צעשמאלצענעם שניי.

אַ קאַמף. דזשעיקאָבס איז אַװעקגעגאַנגען און זײַנע אַרבעטער זײַנען אים נאָכגעגאַנגען. ער האָט זיך אַלע מאָל אומגעקערט צו זײַנע אַרבעטער און בײז צו זײ צוגעװאָרפֿן, איך האָב פֿאַר אײַך קײן מורא נישט, און איז װײַטער געגאַנגען. פֿון די אַלע אַרבעטער, װאָס האָבן געאַרבעט בײַ דזשעיקאָבסן, זײַנען איצט געבליבן נאָר עטלעכע. די איבעריגע זענען זיך אין טומל ערגעץ צעלאפן אהיים אדער אזוי איבער די גאסן. איסאק האט אוועקגענומען סעם דעם הויכן אן א זייט און צו אים אזוי געזאגט, הערט אויס, פון שלאגן וועט גארנישט ארויסקומען, מיר וועלן פרואוון אן אנדער מיטל. וואס א שטייגער? מיר וועלן דערציילן דער גאנצע וועלט וואס דא איז, ווי אזוי איין מענטש האלט אין זיינע הענט דאס לעבן פון אסאך מענטשן, איר פארשטייט? וואזשע וועט דערפון ארויסקומען? פארשטייט נישט סעם צוויי זאכן, לאמיר הערן. ערשטנס, וועט די וועלט וויסן אז ביי דזשעיקאבסן איז א סטרייק, וועט מען ביי אים נישט קויפן קיין העמדער. און צווייטנס, וויל סעם וויסן. און צווייטנס, אויב מען וועט ביי אים קיין העמדער נישט קויפן, וועט ער מוזן צו אונז אנקומען. ער וועט זיך נאך ביי אונז בעטן, איר וועט זען. עס איז א סייכו! קלאפט סעם מיט איין האנט איסאקן איבער דער פלייצע. און איסאק מיט סעמען זענען אוועקגעגאנגען אין די רעדאקציע פון דעם בלאט. זיי זענען אריין אינעווייניק, ביים טיש וואו עס זענען געזעסן מענטשן אן היטלען, נאר מיט שווארצע יארמולקעס אויף די קעפ און געשריבן, האט זיי איינער אויסגעהערט און צו זיי געזאגט אז מיט אזא זאך מוזן זיי אראפגיין אין קעלער. דארט געפינט זיך דער באלעבאס פון דעם בלאט, און אים זאלן זיי דערציילן. אין קעלער איז געווען האלב פינצטער. דאס ביסל ליכט איז געקומען פון דער אפענער טיר וואס צום דרויסן. עס איז אין א ווינקל געשטאנען א קליינער שטענדער, אויף דעם שטענדער א טינטער מיט טינט, און א פעדער האט געשטעקט אין טינטער. פאפירן זענען געלעגן אנגעווארפן אויף דעם שטענדער. ביים שטענדער איז געשטאנען א הויכער איד מיט גרויע האר, דאָס פּנים זײַנס אױסגעפֿילט מיט אַ סך פֿלײש און דאָס שפּיציקע בערדל האָט אים צוגעגעבן אַ ביסל אײדלקײט. אָבער דאָס קול זײַנס איז געװען פֿון אײנעם, װאָס האַנדלט נישט מיט אַ צײַטונג, נאָר אפֿשר מיט שטיװל. אױף דער פּאָדלאָגע זײַנען געלעגן הױפֿנס מיט צײַטונגען. איסאַקן האָט דאָס דאָזיקע בילד אַ ביסל טרױעריק אָנגעשטימט. װאָס האָבן ייִדן געװאָלט? מיר װילן לאָזן װיסן דער װעלט, אַז מיר סטרײַקן! אוּוואַ, אַ געפֿערלעכע נײַס! לאַכט דער ייִד מיטן שפּיציקן בערדל. קאָנט ער אפֿשר אַרײַנשטעלן אין בלאַט, אַז מיר סטרײַקן? פֿאַר וואָס נישט? אויב איר וועט באַצאָלן, וועלן מיר אַרײַנשטעלן. באַצאָלן? דערשרעקט זיך איסאַק. וואָס דען? אומזיסט? קיין פּאַפּיר קאָסט נישט, טינט קאָסט אויך, און רענט צאָל איך אויך, ברוך-השם. אלרייט, מיר'ן באצאלן, מישט זיך אריין סעם. אזוי האב איך ליב! רייבט זיך דער באלעבאס פון בלאט ביידע הענט. ביי וועמען סטרייקט איר? ביי דזשעיקאבסאנ'ן, ענטפערט סעם. איסאק איז איצט נישט געווען געשטימט צו רעדן. ער האט בעסער געוואלט באטראכטן די דאזיגע רעדאקציע מיט די קופעס צייטונגען אויפ'ן פאל, און ווי אזוי דער רעדאקטאר האט פארשריבן דאס וואס סעם האט געזאגט. איסאקן האט זיך אויסגעוויזן אז דער רעדאקטאר איז זייער א קארגער ווארום אפילו דער שטיקל פאפיר האט דער רעדאקטאר צעשניטן אויף עטליכע שטיקלעך און אויף איינעם פון אן די קליינע שטיקלעך האט ער אנגעשריבן מיט קליינע אותיות דאס וואס סעם האט עם דערציילט און גאר אין אנהייב האט איסאקן שטארק פארדראסן און פארוואס ביי אידן פירט זיך אזוי אז מען דארף באצאלן פאר נייס. אבער אז ער האט געזעהן ווי אזוי דער רעדאקטאר האלט זיך, איז איסאק'ן קלאר געווארן אז עס האט גארנישט צו טון מיט'ן אידישן פאלק, עס איז אן איינצלנער עקזעמפלאר, באצאלט און אוועק אין אן ענגלישע רעדאקציע. דא איז ווידער סעם געווען דער וועגווייזער און אויך דער רעדנער, ווארום איסאק האט נאכנישט געקאנט רעדן קיין ענגליש, אבער כאטש די ענגלישע רעדאקציע איז געווען אין א גרויסן מויער פון גראניט און גרויסע פענסטער, און כאטש עס איז צו זיי ארויסגעקומען א יונגער מענטש מיט שיינע פארקעמטע האר און מיט בלויע מילדע אויגן, פונדעסטוועגן האט נאך אלץ איסאק נישט געפונען אויך דא דאס וואס ער האט פארשטאנען אז א רעדאקציע באדארף זיין. ער האט געשוויגן און זיך אליין כמעט געביסן די ליפן פון ווייטאג. דערווייל האט סעם פאר דעם יונגנמאן מיט די בלויע אויגן אלץ דערציילט, און יענער האט גיך געשריבן אויף פאפיר. און אז זיי זענען ארויס און געגאנגען צוריק אין גאס, איז שוין כמעט נישט געווען קיין זכר פון שניי. די טראטוארן זענען נאך געווען נאס, און די שטאט איז געגאנגען כאדאראם וועגן אהין און וועגן אהער, מען האט געשריגן אויף א קול וועגן צייטונגען, באנען זענען געלאפן אויף בריקן אינדערהייך, טריט פון פערד אויף די שטיינער און טריט פון מענטשן אויף די גאסן. שווערע האמערס האבן געקלאפט אין אייזערנע באלקנס און די שיפן פון די נאענטסטע וואסערן האבן געבלאזן פון זייערע קוימענס. דורך פענצטער און אפענע טירן האט זיך געקנוילט דער אויפרייסנדיגער געשריי פון מאשינען. דאס געקלאפעריי פון געפעס פון רעסטאראציעס און דאס געבראזגעריי פון גלאז אין די טרינקהייזער. מענטשן גייען איבער די גאסן און רעדן, הערן זיי אבער נישט וואס מען רעדט צו זיי, שרייען זיי. סעם האט אויך געשריגן צו איסאק'ן, און איסאק האט אויך געמוזט שרייען צו סעמ'ן אויב ער האט געוואלט צו אים רעדן, און רעדן איז געווען וואס. דאס ערשטע מאל וואס איך בין געווען ביים פעיפער, האט סעם פראסט זיך מודה געווען, נישטא קיין צייט צו ליינען, אן ארבעטער, אבער איצט בין איך אליין געווען ביים פעיפער. נארישקייטן, איצט זאלן מיר בעסער אויסטראכטן וואס צו טון ווייטער, האט איסאק זיך נישט געמאכט וויסנדיג, כאטש ער האט זיך נישט געקאנט איינהאלטן פון צו זינדיגן מיט א שמייכל אויף סעם'ס חשבון. עס איז נישט קיין גוטע זאך אז מיר זאלן זיך ארומשלעפן איבער די גאסן. וואס דען זאלן מיר טון? פרעגט סעם קינדיש. מיר דארפן האבן א זאל וואו מיר זאלן זיך צונויפנעמען אלע טאג און דארטן דיסקוטירן, איבערשמועסן. טאקע א שכל'דיגע זאך שמייכלט סעם. אפשר ביי מיין זיידן אין שטוב? פרואווט איסאק, איך וועל רעדן מיט מיין זיידן. אלרייט, רעדט איבער מיט אייער זיידן, דערווייל וועלן מיר גיין א קוק טון וואס אונזערע בויעס טוען. אויף דעם אנדערן טאג פון סטרייק וועלכן די ארבעטער האבן געפירט אין דזשעיקאבס פאבריק זענען ארויס צוויי צייטונגען, דאס בלאט און אויך דער ענגלישער קוריער, מיט נאטיצן און באשרייבונגען. אין קוריער איז געווען אפגעדרוקט אויפן סאמע אויבנאן מיט געוואלדאוונע גרויסע אותיות, א סטרייק ביי העמדער! דערנאך א באמערקונג, עס סטרייקן צוויי טויזנט העמדער ארבעטער! דערנאך א באמערקונג, עס האלט חלילה דרבאי אז ניו יארק וועט בלייבן אן העמדער! און דערנאך א באשרייבונג וואס האט פארנומען

צווייטנס, ריינערע, געזינטערע פאבריקן. דריטנס, מענטשליכע באנעמונג. און איבער דער גאנצער צייטונג האט דער קארטוניסט, טעד, געמאלן ווי אזוי ניו יארקער בירגער האבן שוין נישט קיין העמד אנצוטאן. עס איז געווען א קאריקאטור פון איינעם א בירגער אנגעטאן אין זיין ווייב'ס יאקל, פון א צווייטן בירגער נאר אין הייזן מיט שיך און מיט א קאפעלוש, אבער אן א העמד. פון א איד א שמאטע קלייבער וועלכער שטייט ביי זיינע בערג שמאטעס און עס באפאלן אים די ניו יארקער בירגער און מען רייסט פון אים דאס אלטווארג און מען צאלט וויפיל ער וויל. די ניו יארקער בירגער זענען מסתמא אויפגעשטאנען אינדערפרי און געלייענט דעם קוריער און אנגעקוקט די קאריקאטורן און זיך מסתם ווינציג וואס דערשראקן. די ארבעטער אבער פון דזשעיקאבס פאבריק זענען שוין פון גאנץ פרי אן געשטאנען פארזארגטע און דערשלאגענע ביי דער פאבריק אינדרויסן. עס איז געווען נישקשה'דיג קאלט אזוי אז עס האט געווארפן א צאן אן א צאן. אין עלען סטריט איז איצט געווען האלב טונקל, די זון האט קוים געשוינקען עטליכע קאלטע שטראלן דורך די שפארונעס פון דער הויכבאן וואס לויפט איבער עלען סטריט. נאָר אין אָנהייב האָבן די אַרבעטער זיך געפֿילט אַזוי דערשלאָגן, וואָרעם עס איז נישט געווען צו זען קיין נפֿש איבער עלען סטריט, און עס האָט אויסגעוויזן, אַז איבער נאַכט זײַנען די מענטשן פֿון עלען סטריט ערגעץ אַנטלאָפֿן. און דזשייקאָבס איז אויך מסתּמא אַנטלאָפֿן מיט זײַן פֿאַבריק און אויך מיטגענומען עלען סטריט מיט זיך. אַזוי האָבן די אַרבעטער געפֿילט און מורא געהאַט אַרויסצורעדן אַ וואָרט וועגן דעם, טאָמער איז דאָס טאַקע אמת. אבער באלד האט גאט געוויזן א וואונדער. עס האבן אנגעהויבן גיין מענטשן איבער דער גאס, שורות מענטשן. פיס האבן געקלאפט אין טראטואר, מענטשן מיט קליינע פעקעלעך אין זייערע הענט, איילנדיגע, צו צוויי אין א שורה, צו דריי אין א שורה. עלען סטריט איז לעבעדיג. דער ווארעמער אטעם פון די מענטשן באווארעמט אויך דעם דרויסן. עס איז שוין נישט קאלט, עס איז שוין. עלען סטריט נישט טויט, די ארבעטער ביי דזשעיקאבס פאבריק שטייען אין א בינטל, איסאק האט געקויפט דאס בלאט און אויך דעם קוריער, אין בלאט איז פאראן אפאר שורות אז ערגעץ אין א פאבריק אויף עלען סטריט סטרייקט מען, איסאק ווייזט די ארבעטער דעם ענגלישן קוריער, ווער קען ליינען ענגליש?

איך קאן ענגליש, אבער זיי שרייבן זייער אייגענעם ענגליש, גיי זיי א נביא וואס זיי מיינען. קאנסט ענגליש דזשעיקעלע? פרעגט סעם. איך קאן ענגליש, ענטפערט דזשעיקעלע שטיפער, אבער אויב זיי שרייבן זייער אייגענעם ענגליש בין איך נישט משוגע זיי צו גיין פארשטיין. ווער זשע קאן אונז דאס איבערלייענען? פרעגט סעם דער הויכער. און עס הערט זיך פארצווייפלונג אין זיין קול, און ער ווענדט זיך צו איסאק'ן, אבער נישט זיכער, און אזוי ווי האלב אין חוזק, אפשר דו? איך קאן אביסל, זאגט איסאק, איך וועל פרואוון. איסאק נעמט לייענען, ער פילט ווי ער וואלט איצט געהאלטן עקזאמען, און ער פלייסט זיך יעדעס ווארט ארויסצורעדן שארף און קלאר, ער אליין פארשטייט נישט וואס ער לייענט. שוירטס, דאס דאזיגע ווארט קומט ביי אים ארויס שארף מיט דער ריש, ער ווייסט וואס עס מיינט, שרייט ער אויס אין דער הויך, אבער אנדערע ווערטער וואס איסאק פארשטייט נישט, קומען ביי אים ארויס שטילער, אבער איסאק האט איבערגעלייענט די גאנצע באשרייבונג. שעמען מעגן מיר זיך אלע, האט סעם געשאקלט מיט דעם קאפ, ער א גרינער און לייענט ענגליש. איצט וועט שוין דזשעיקאבס קומען אונז בעטן, מען באדארף אים אריינשיקן דעם פעיפער,

ער זעט דאָרט אין פֿענצטער קײנעם נישט. דאָס פֿענצטער איז פֿאַרהאַנגען מיט אַ װײַס פֿאָרהענגל. ער גײט אַרײַן דורך דעם קאָרידאָר. אין פֿינצטערן קאָרידאָר באַגעגנט סעם אַ קאַץ מיט צװײ פֿײַערדיקע אױגן. דער הױכער סעם האָט זיך דערשראָקן פֿאַר די דאָזיקע צװײ אױגן פֿון דער קאַץ. ער האָט געטאָן אינסטינקטיװ אַ. טופּע מיט זײַנע פֿיס און די קאַץ איז אַנטלאָפֿן. סעם האָט געעפֿנט אַ הינטערטיר פֿון קאָרידאָר און איז אַרויס אין אַ הויף. אין דער לופֿט איבער דעם הויף זײַנען געהאַנגען שטריק און אויף די שטריק, אויסגעוואַשענע וועש, ציכן, ליילעכער, העמדער, גאַטקעס, נאָזטיכלעך, טישטעכער, האַנטעכער און ווינדעלעך פֿון קליינע קינדערלעך. עס איז סעמען געװאָרן ליכטיק אין די אױגן פֿון דעם רײנעם אױסגעװאַשענעם גרעט, און ער האָט זיך געשאַרט צװישן די זײער נידעריקע, הענגענדיקע לײַלעכער און טישטעכער, ביז ער איז צוגעקומען צו דער אײַזערנער טיר פֿון דזשײקאָבס פֿאַבריק. סעם װיל עפֿענען די טיר, די טיר איז פֿאַרמאַכט פֿון אינעװײניק. ער קלאַפּט אָן אין דער טיר. װער איז? שרײַט אַ פֿרויען-שטים פֿון אינעװײניק. איך? װער איך? איך, סעם דער פּרעסער! באַלד! דער באַלד האָט געדױערט לאַנג. סעם האָט געהערט, װי די פֿרױ איז אַװעקגעגאַנגען מיט װײכע טריט, און שפּעטער איז צוגעקומען אַ פּערזאָן מיט שװערע טריט. האָט זיך סעם משער געװען, אַז דאָס איז מסתּמא דזשײקאָבס. סעם האָט אָנגעקלאַפּט נאָכאַמאָל אין טיר. װער איז דאָרט? בייזערט זיך דזשעיקאבס. דאס מאל הערט שוין סעם דזשעיקאבס שטימע. סעם ענטפערט, איך, סעם, דער פרעסער, וואס האסטו געוואלט? עפן די טיר, וואס דארפסטו דא? איך וויל מיט דיר רעדן. האסט נישט וואס צו רעדן. איך וויל דיר עפעס ווייזן. האסט נישט וואס צו ווייזן. איך הייס דיר עפענען! שרייט סעם און קלאפט מיטן פוס אין דער אייזענע טיר. הער אויף צו קלאפן און פארנעם זיך פון דאנען. וועסט עפענען צי ניין? קלאפט סעם נאך שטארקער אין דער טיר, איך וועל נישט עפענען! סעם האט אין דער מינוט דערפילט א כח אין זיך אויפצוברעכן די טיר, אבער אזוי ווי עמיצער וואלט אים אונטערגעזאגט אז דא איז ער נישט געקומען אליין נאר אין שליחות פון אנדערע, דאָס, האָט שױן סעם געטראַכט, איז שױן עפּעס אַנדערש. ער װעט די טיר נישט אױפֿברעכן. ער האָט נאָר געטאָן אַ געשרײ, אַװעקגײענדיק װײַט פֿון דער טיר, מורא האָבנדיק, אַז מיט זײַן געשרײ זאָל ער חלילה די טיר נישט דורכלעכערן. װעסט נאָך פֿאַלן צו מײַנע פֿיס, דו חזר! סעם איז צוריק געקומען צו די ארבעטער וואס זענען געשטאנען אין גאס, עס איז שוין געווארן ארום זיי א היפש רעדל מיט מענטשן, א סטרייק! א סטרייק! וואס איז דאס? מען עסט דאס! האט מאנעס זיך געוויצלט, מאנעס איז היינט אויך ארויס געקומען גלייך מיט איסאק'ן, אין זײַן אַלטן, געבראַכטן פֿון דער הײם פֿון יענער זײַט ים װינטער-פּאַלטאָ, האָט ער אױסגעװיזן טאַקע נישט װי אין דער הײם פֿון יענער זײַט ים עפּעס אַ ייִד, װאָס לעבט פֿון לופֿט און װאָס דרײט זיך אַרום מיט אַ פּאַלטאָ מיט אַ סאַמעטענעם קאָלנער, נאָר אױך נישט װי אַן אַרבעטער דאָ אין אַמעריקע. ער האָט גיכער אױסגעװיזן װי אַ נאָכשלעפּעניש אין דעם דאָזיקן פּאַלטאָ און מיט דעם אַמעריקאַנישן האַרטן קאַפּעלוש, מאנעס האט טאקע אזוי געפילט, ער האט זיך נישט געקאנט צוטוליען צו איינעם פון די ארבעטער און זיך פילן אז ער איז אויך איינער פון זיי. אלע האבן זיך געטומלט און געשטאנען ארומגערינגלט מיט מענטשן פון דער גאס און גערעדט און דערציילט נאר ער, מאנעס, איז ארומגעגאנגען מיט ביידע הענט פארשטעקט אין זיינע ארבל, די פיס האבן ביי אים שיר נישט אפגעפרוירן, און קיינמאל אין זיין לעבן האט ער נאך אזוי פרעמד און איבריג זיך נישט געפילט. ער איז איצט געווען שלעכט ביז אין די טיפסטע ווינקלען פון זיין נשמה. אויף וועמען ער האט איצט א קוק געטאן, האט ער אויף יענעם געזען קרומע אדער שלעכטע זאכן. ער האט זיך איינגעהערט צום געשפרעך פון די ארבעטער און פון די זייטיגע מענטשן, און האט זיי נאכגעקרימט יעדעס ווארט, יעדן ריר פון זייערע הענט און דאס אויסזען פון זייערע פענעמער. מיסטער, איר זײַט אױך אַ סטרײַקער? פֿרעגט בײַ מאַנעסן אײנער פֿון די זײַטיקע מענטשן. מיסטער, איר זײַט אױך אַ סטרײַקער? קרימט אים נאָך מאַנעס און קלאַפּט מיט בײדע פֿיס אין שטײנערנעם טראָטואַר. װאָס דען בין איך? זעט איר דען נישט, אַז איך בין אױך אַ סטרײַקער? זײַט איר בלינד? אַ בײזער סטרײַקער! באַשליסט יענער. געפֿעלט אײַך נישט? קרימט אים מאַנעס נאָך, װי אַזױ יענער רעדט אונטער דער נאָז. אין גאס זענען דערווייל זיך צונויף געקומען אזויפיל מענטשן אז עס איז נישט געווען וואו צו ווארפן א שפילקע. עס איז געווען א גרויסער רעש, אלע האבן געשריגן, געגעבן עצות, יעדער איינער פון די סטרייקער איז דא אין דער מינוט אויסגעוואקסן אין א פיגור מיט וועלכער טויזנטער מענטשן זענען פאראינטערעסירט. יעדער ריר פון אט דער פיגור איז געווען א געשעהעניש. איז א סטרייקער ערגעץ געגאנגען איז מען אים נאכגעלאפן אין גרויסע בינט און מען איז אים באפאלן און ביי אים אויסגעפרעגט אלערליי זאכן, א סטרייק? יא! ביי וועמען? ביי דזשעיקאבסן. וועלכע דזשעיקאבס? אט דא! די פאבריק פון העמדער, ווייזט אן א שלעכטער באס, פרעגט שוין נישט. סטרייקט בויעלעך סטרייקט, וועט איר אים נאך אנלערנען. דאס טוען מיר. ביז וואנען וועט איר סטרייקן? ביז מען וועט געווינען. ביז מען וועט געווינען בויעלעך גיט דער פרעמדער מוט. ווער ווייסט, צווייפלט שוין דער סטרייקער. עס באצאלט זיך שוין צו פארלירן פילאזאפירט יענער, גיט א קוק וואס פאר א קראוד מיט מענטשן עס איז דא. וואס זשע האב איך דערפון? ער וועט זיך שעמען און וועט אייך צוריקנעמען. און טאמער נישט? קיין קאנטראקט האב איך מיט אייך נישט געמאכט, דרייט זיך דער פרעמדער אוועק און גייט זיך זיין וועג. און אזוי א גאנצן טאג, אידן שטייען און קוקן אויפן בייז וואונדער וואס הייסט סטרייק. זינט זיי וואוינען אט דא אין עלען סטריט האבן זיי נאך אזוינס נישט געזען און נישט געהערט אז מענטשן, ארבעטער, זאלן איבערלאזן דעם שאפ און שטיין בעסער אינדרויסן איידער אינעווייניג אין שאפ. און דאס רופן זיי סטרייקן? אין יעדן איינעם פון די אנגעלאפענע ליגט באהאלטן א דערווארטונג, דא מוז עפעס געשען, אדער דא איז שוין עפעס געשען, וואס איז דא עפעס אזוי שטיל, דא דארף באלד אנלויפן פאליציי, דא וועט באלד זיין א שחיטה, עפעס איז דא זייער שטיל, און דא רופט מען אויף זייער לשון א סטרייק, דא איז אמעריקע נישט יוראפ, אין יוראפ סטרייקט מען. דא איז אמעריקע, האט איר שוין געהערט אז אין אמעריקע זאל מען סטרייקן? דא אין אמעריקע וואו מען האט א שעה דינער טיים, וואו מען גייט אריין אין שאפ פונקט אכט און מען גייט אהיים פונקט זעקס, און אז מען ארבעט נאך זעקס הייסט עס שוין אווערטיים און מען קריגט עקסטרע באצאלט. דא אין אמעריקע וואו דער באס וואוינט אין עלען סטריט גלייך מיט זיינע ארבעטער און באלאנגט מיט זיינע ארבעטער צו איין אונטערשטיצונג פאראיין און וואוט איין טיקעט מיט זיין ארבעטער און פארט אין איין סטריט קאר מיט זיין ארבעטער, דא דארף מען סטרייקן? אט אזוי טענה'ט איין העלפט פון עלען סטריט און שטייט דא און קוקט אויפן בייז וואונדער פון די וואס זענען געקומען פון יוראפ. פארקערט, נישט נאר האט די צווייטע העלפט עלען סטריט טענות, נאר זי שטייט און גאפט, האלט איין דעם אטעם און האלט מיט די ארבעטער. האסטו געהערט אזעלכעס? דאכט זיך דא אין אמעריקע איז דעם ארבעטער גוט, וואס פעלט אים דא? העהע, א טרוקן שטיקל ברויט אין יוראפ איז בעסער פון א סטעיק מיט פאטעיטאס אין אמעריקע. דארט איז אזוי גוט, מען זיצט זיך און מען ארבעט זיך וויפיל מען וויל און ווען מען וויל, און דא מוז מען אויפשטיין פונקט זיבן. האסט עפעס ליב אויפצושטיין אלע אינדערפרי מיט דעם גלאק? די אויגן קלעפן זיך דיר צו שלאפן נאך אביסל. נעם צו מיין גאנץ לעבן אבער לאז מיך כאטש שלאפן נאך אביסל און מען מוז אויפשטיין א נישט א נישט און אין שאפ הארי אפ יאג זיך ברודער ביסטו א וואך האנט איז אך און וויי ביסטו א שטיק האנט איז וויי און אך איז ווער שנעלער איך צי דו, איך צי דו, און ווען איז שוין דינער טיים, ווען? ביסטו א וואך האנט איז דינער טיים אזוי ווייט און אזוי ווייט אז עס ווערט דיר געשוואלן דער מאגן פון הונגער, ביסטו א שטיק האנט איז דינער טיים אזוי גיך אז איידער מען קוקט זיך ארום קומט אן דינער טיים, נאך גארנישט פארדינט, ווער איז שנעלער, איך צי דו, איך צי דו, אמעריקע איז גארנישט פאר אונז, דא אהער דארפן אראפפאלן מענטשן גלייך פון הימל אדער ארויסוואקסן פון דער ערד, אבער נישט פאר אונז, פון וואנען מיר קומען איז מען נישט געוואוינט צו אזוינע זאכן, דערפאר זאגן מיר א קלאג צו אייך, מיר וועלן מיט אייך א סטרייק טון, כאטש איינמאל אראפווארפן פון זיך דעם יאך און ארויסגיין אין גאס און שמעקן גאט'ס פרישע לופט און זיך ווארעמען אין גאט'ס שיינער זון און הערן דעם עלעוועיטער לויפן, ס'א מחיה ווען מען סטרייקט. צעטיילט איז עלם סטריט אויף צווייען. עס איז אזא מאדע ביי דער פארטונקלטער האלב-באגראבענער עלען סטריט, אזוי ווי זי אליין איז ביז צו די דעכער פינסטער און איבער די דעכער איז ליכטיג, אזוי איז ביי איר אלץ, איין האלב אזוי די אנדערע האלב אזוי. כאטש אז מען זאל איבערזיפן גאנץ עלען סטריט וועט מען נישט געפינען קיין שלעכטס. און דא זענען אלע ארעם, און דא זענען אלע דורכגעווייקט פון צרות און לייד, און דא זענען אלע פראסט און אפנהארציג, דא זענען אלע ארעם, און דא איז מען נישט דורכגעווייקט פון קיין פאלשקייטן, דא ווייסט מען נישט פון קיין איבערגעשפיצקייט, דא זאגט מען יענעם אין די אויגן וואס מען טראכט, דא איז נישטא קיין צייט איבערצוטראכטן צי מען מעג יענעם זאגן דאס וואס מען טראכט, דא טראכט מען בשעת מען זאגט.

דא דערשמעקט מען זיך ביי דעם ריח פון דער לופט, אין דער לופט האט מען שוין דערשמעקט אז סעם דער הויכער איז א גאנצער מאכער פון סטרייק. און וויבאלד א גאנצער מאכער האט מען פאר אים דרך ארץ. סעם האט זיך ארומגעפירט מיט איסאקן. מיט איסאקן האט ער געהאלטן עצות, און וואוהין זיי זענען געגאנגען האט מען צווישן דעם גרויסן עולם געמאכט פאר זיי א וועג. אז סעם האט נישט געקאנט איבערגעבן דזשעיקאבסן די צייטונגען, האט ער געהאלטן אן עצה מיט איסאקן. איסאק האט געזאגט אז מען זאל אים צושיקן די צייטונגען דורך פאסט, דער בריוו-טרעגער וועט זיי אים איבערגעבן. דאס איז א גוטער איינפאל. בוי, או בוי! האט מען זיך געפרייט. הער, סעם, וואס וועט זיין טאמער אנטלויפט דזשעיקאבס היינט ביינאכט? האט איסאק געפרעגט. וואס הייסט? פארשטייט נישט סעם. איצט שטייען מיר ביי זיין פאבריק, אבער ביינאכט, איר פארשטייט, ביינאכט, ער קען דאך פון דאנען אנטלויפן, און מארגן וועלן מיר קומען און עס וועט שוין נישט מער זיין קיין דזשעיקאבס. וואס זשע טוט מען? רייבט זיך סעם מיט איין האנט דעם שטערן, מען דארף היטן א גאנצע נאכט זאגט איסאק, און ווען וועט מען שלאפן? מען דארף זיך צעטיילן, איין חלק וועט שטיין בייטאג און איין חלק ביינאכט. סוף פון קאסעט אַכט.